יום חמישי פרשת בלק חוץ לארץ חוקת, ח' תמוז תשפ"ב, די שיעור ווערט געלערנט לנשמת רבי יעקב שמואל ורבי אלטר אהרן. מען גרייט זיך צו שבת קודש, איז די מנהג ביי חסידים אז מען זאגט ידיד נפש פאר מנחה, שטייט אין סידור פון דעם של"ה, די פיוט פון די בעל החרדים רבי אלעזר אזכרי, זייער ווארעמע פיוט פון השתוקקות און תשוקה צו די רבונו של עולם, פון ידיד נפש אב הרחמן. איז די פיוט רעדט וועגן די מושג פון השתוקקות פאר די רבונו של עולם, מען בעט פון די רבונו של עולם אז די אייבערשטער זאל אונז אויסהיילן, אנא קל נא רפא נא לה בהראות לה נועם זיוך, מען בעט אויף די גאולה, מען בעט אויף די גאולה הפרטית פון יעדע מענטש, עס איז דא אבער א ברייטע נקודה וואס מען קען ארויסלערנען פון דעם שטיקל, וואס איז באמת נוגע אויף אלעמאל, אבער ס'גיט א אנדערע בליק פאר מען גייט אריין אין שבת קודש אויף וואס מען דארף בעטן די תפילה פון די רבונו של עולם פאר מען גייט אריין אין שבת. כ'האב געזען די קאסאווער רבי זאל זיין געזונט אין די ספר שבת מלכא קדישא שטעלט צו דעם שטיקל פון ר' חיים חייקה פון אמדור. ס'דא א ספר חיים וחסד, די ספר חיים וחסד איז תורת ר' חיים חייקל פון אמדור די תלמיד פון מגיד, און אין דעם שטיקל, ס'איז א שטיקל וואס הייבט זיך אן אל יתהלל חכם בחכמתו, ס'איז עמוד ל"ט אין דעם ספר, ס'האט אסאך קבלה צו זיך, זייער טיפע זאכן, אבער ס'דא אפאר שורות וואס עפנט אויף ממש אזוי ווי א א גאנצע סוגיא וואס איז נוגע פאר יעדע מענטש צו דערהערן דער זאך און ס'קען געבן א אנדערע בליק ווען מ'זאגט דעם תפילה פון ידיד נפש, סיי ס'איז פארן דאווענען אלע טאג, סיי אויב ס'איז פאר שבת, שלש סעודות, צו ווען מ'זאגט עס, ממש א אנדערע בליק, א טיפערע בליק אין דעם גאנצן ידיד נפש. איז כדי צו פארשטיין די די יסודות דארף מען אביסעלע מקדים זיין. מ'זעט א אינטערסאנטע זאך, ווען ס'קומט צו די מושג פון תענוג, מענטשן וואס האבן הנאה פון עפעס, תענוג, איז ס'דא מענטשן וואס האבן הנאה פון די זאך, ס'דא מענטשן וואס האבן בכלל נישט הנאה פון דעם זאך, אזוי ווי ביי מאכלים, ס'דא מענטשן וואס האבן עס נישט, זיי ווילן עס נישט, ס'אינטערעסירט זיי נישט, ס'דא מענטשן וואס זענען שטארק משתוקק אויף דעם, ווען זיי באקומען עס, האבן זיי א מורא'דיגע תענוג, און נישט נאר ביי מאכלים, נאר בכלל זאכן, ס'דא מענטשן וואס האבן ליב צו זיין אין מקומות מסוימים, ס'דא מענטשן וואס האבן ליב צו טון זאכן, און מ'זעט אז תענוג, די מושג פון מקבל זיין תענוג איז א זאך וואס לא הרי זה כהרי זה, מ'קען נישט זאגן אויף עפעס א זאך וואס דער זאך איז יעדער מענטש וואס וועט דאס טועם זיין וועט האבן תענוג, ס'איז נישט אזוי, ס'איז בכלל נישט אזוי, ס'דא מענטשן וואס נעמען תענוג פון עפעס, ס'דא מענטשן וואס די זעלבע פונקטליכע זאך זיי נעמען נישט תענוג פון דעם, כך הוא די מציאות אין די וועלט, און די זאך איז דא ביי גשמיות'דיגע זאכן, און די זאך איז דא ביי רוחניות'דיגע זאכן, מיר ווייסן אלע די מושג אז א געשמאקע דאווענען, צו א געשמאקע לערנען, צו א געשמאקע שבת, ס'דא מענטשן וואס זענען פארמאכט, ס'ארבעט נישט, ס'גיבט זיי נישט קיין תענוג, זיי קוקן אן א צווייטן, זיי זאגן הער זיך איין דו האסט הנאה פון אזא סארט זאך, איך האב נישט הנאה, אז דו ווילסט זיצן און לערנען מיט א חברותא געזונטהייט, איך האב נישט ליב צו זיצן אין איין פלאץ אפאר שעה, איך האב ליב צו טון, אויפצוטון, אפשר חסד, אזעלכע סארטן זאכן, כך הוא די מציאות אין די וועלט. יעצט וואס איז דער סוד וואס ליגט אונטער דעם? מ'דארף עס לערנען אמאל. וואס איז דער סוד וואס ליגט אונטער דעם אז אויב א מענטש וועט זיך אויסלערנען דעם סוד, וועט ער קענען משנה זיין, ער וועט וויסן וואס צו טון צו משנה זיין זיך, אז די זעלבע זאכן וואס האבן אים אמאל נישט געגעבן בכלל תענוג, וועט עפעס אינמיטן א טאג וועט עס אים יא ברענגען תענוג. מען קען עס משנה זיין, ס'איז בכלל עשוי, ס'איז געמאכט אז מען זאל עס משנה זיין, אדער מען זאגט ניין, פרצופיהם אינם שוות, דעותיהם אינם שוות, אזוי האט די אייבערשטער געמאכט, אנדערע תכונות הנפש'ן, אנדערע זאכן וואס מ'האט ליב, ס'איז א שורש נשמה'ס, איז א אנדערע זאך, וואס דער סוד? איך זאג דא זייער א אינטערעסאנטע זאך, און דאס שטייט אין דעם ספר חיים וחסד אין צוויי דריי שורות, ברענגט ער דארטן אזוי, אז בכדי אז א מענטש זאל מקבל זיין תענוג, דארף עס זיין אין די מקבל זיין תענוג איז מלשון מקבל דאס הייסט דארפסט עס קענען מקבל זיין ביי זיך ס'זאל אריין גיין ביי די מענטשן דעם תענוג מ'דארף האבן א תכונה פון מקבל זיין דעם תענוג זאגט ער כדי א מענטש זאל האבן תענוג ווען ער איז מקבל דער זאך דארף עס זיין אינעווייניג ביי די מענטשן אביסל פון יענע זאך פון יענעם חיות, און לאמיר זיך אביסעלע עפענען און פארשטיין וועגן וואס דאס מיינט. ווען ס'ווערט א מפגש, ס'האט זיך צוזאם געטראפן עפעס א מצב, עפעס א מייכל, עפעס א מענטש, מיט דער מענטש וואס מ'רעדט וועגן אים, דאס הייסט איינער האט געטראפן אין ראובן, עפעס האט זיך אנגעטראפן אין ראובן, אזוי אזוי האט דער אייבערשטער געמאכט ס'האט זיך צוזאם געטראפן, בכדי אז ראובן זאל הנאה האבן פון דעם וואס ער האט זיך צוזאם געטראפן מיט דער זאך, דארף זיין אז ביי ראובן איז שוין געווען פארדעם אביסל פון יענעם זאך, ס'איז שוין געווען אינעווייניג זיין חיות אין זיין לעבן אין זיין מח אביסל פון יענע זאך, און ער האט געהאט נאר אביסל פון דעם, אביסל חיות פון יענער זאך. די ביסל חיות וואס א מענטש האט אינעווייניג פון יענעם זאך, ברענגט אז דער מענטש זאל משתוקק זיין צו נאך פון דעם. ער וויל האבן נאך פון יענע זאך. יעצט אוודאי דארף מען מסביר זיין, ווען דער ראובן האט אביסל, מיינט מען נישט סתם אז ער האט געהאט אביסל, נאר עס האט אים געגעבן אמאל אביסעלע חיות. עס האט געגעבן פאר די מענטשן א משהו חיות יענע זאך, יעצט וויל ער נאך פון דעם, ווייל ער האט נאר טועם געווען אביסל. יעצט איז ער זיך משתוקק זייער שטארק, וואו קען ער באקומען נאך? ער זוכט ארום, ער שמעקט, ער טראכט וועגן דעם, ער דמיונ'ט וועגן דעם, וואו קען איך באקומען נאך? יעצט ווערט די תשוקה מער און מער וויפיל ס'פעלט פאר די מענטשן יענע זאך, אז די אייבערשטער העלפט און ער קען עס נאכאמאל דערגרייכן, ער קען עס נאכאמאל משיג זיין, און ער באקומט נאך פון דעם, יענעם צווייטן מאל וואס ער באקומט דאס און ער קען ממלא זיין זיין תשוקה, דאס ברענגט א געוואלדיגע תענוג ביי די מענטשן, א מורא'דיגע תענוג. יעצט לאמיר. רעדן אפאר דוגמאות וועגן דעם וואס איז דא אויף אלע אופנים. ס'זעט אפשר אפשר אביסל שמייכלדיג אבער עס איז אזוי, לאמיר זאגן ס'איז דא א מענטש וואס ער איז קיינמאל נישט צוגעגאנגען צום עמוד, כ'ווייס נישט, די ס'איז א גרויסע שול, בכלל ער איז עס איז אים נישט אויסגעקומען האט נאך אנדערע דייגעס אויפן קאפ אבער איינמאל האט מען אים מכבד געווען הייליגע טעג איך ווייס וואס דארטן אדער ווען דאס איז עפעס א מוסף ער האט געמאכט א שמחה שבת און מען האט אים מכבד געווען און ער האט זיך אזוי איינגעחזרט אפאר מאל מיט דאס און שפעטער ער גייט צו צום ברעטל און ער פארגארגלט זיך און ער זינגט און ער מאכט און ער טוט און נאכדעם און דער עולם קומט צו מיט גרויס יישר כח, ס'איז דא אלע מינע מענטשן, אבער לאמיר זאגן עס גייען אפאר פון די פשוטע מענטשן, זאגן אז ס'איז מורא'דיג ווארעם געדאווענט, זאלסט וויסן אז ס'ממש מעורר געווען דעם עולם, ממש איך זאלסט וויסן האסט א גרויסע זכות, אז ביסט צוגעגאנגען צו דעם צו דאס, ער האסט א גרויסע גרויסע זכות, פשש מורא'דיג ווארעם, ס'ווערט ס'גייט אריבער אפאר שעה, און ער טראכט שוין ווען ווען קומט נאכאמאל, ווען אפשר קען מען נאכאמאל מזכה זיין דעם עולם, איז זיין תאוה נתעורר געווארן יעצט אויף דעם, וואס איז געשען? וואס איז יעצט געשען? די ברעטל איז געווען דא אלעמאל פארדעם, וואס איז יעצט געשען? וואס איז געשען איז, האסט טועם געווען אביסעלע פון דער זאך, און ביסט טועם אביסל, און נאכדעם גייסטו אוועק פון דעם, איז דו ווילסט נאכאמאל טועם זיין יענעם זאך, ס'ווערט אים אזא תשוקה צו דעם, און מען טוט וועגן דעם, און ער מוטשעט זיך, איך וויל נישט באמת, און באמת איז ער מסרב, נו אויב ס'איז מקום שאין איש, ס'הייבט זיך אן די גאנצע שפילעריי מיט אלע די דאס, און ער ווארט אויף די אז ס'זאל נישט נאכאמאל קומען, איז משתוקק אויף די הייליגע טעג, ס'זאל שוין נאכאמאל זיין דעם גרויסן קידוש השם. ביי יעדע מייכל איז עס אזוי, א מענטש וואס האט קיינמאל נישט טועם געווען א מייכל האט ער נישט קיין תשוקה צו דעם, אבער איינמאל האט ער עס טועם געווען, ס'איז גוט געווען, ס'איז פיין געווען, יעצט ער איז שוין מקיים דעם זכור את יום השבת לקדשו, ער ווארט שוין נאכאמאל אויף שבת. ער וויל עס קענען נאכאמאל קויפן, נאכאמאל טועם זיין. ס'איז דא, ס'איז נתעורר געווארן ביי אים, וואס ליגט אין דעם? ס'ליגט אין דעם אז ער האט באקומען א משהו תענוג. דער תענוג, דער ערשטע, איז גאר מגיע אריין אין זיין נפש. ס'איז געווארן א חלק פון זיין נפש. איינמאל ס'איז געווארן א חלק פון די נפש, יעצט די נפש וויל האבן חיות, און די נפש האט יעצט א דערהער, וואס הייסט חיות? ביז יעצט האט עס נישט געוואוסט וואס ס'איז, די נפש האט יעצט א דערהער וואס דאס איז, יעצט וויל די נפש האבן מער פון דעם, ווייל ווייל די נפש איז א גאנצע צייט משתוקק צו חיות און ס'האט נישט גענוג, און צו ס'האט באקומען אביסל וויל וויל עס יעצט האבן אסאך. יעצט אוודאי פאר מען גייט ווייטער דארף מען זאגן דאס איז די גרויסע סוגיא וואס א מענטש דארף פארשטיין, די מושג פון א דבר עבירה. דאס איז די גרויסע ריזיגע פראבלעם, איינע פון די גרויסע פראבלעמען, ווען א מענטש איז טועם א דבר עבירה. דער אייבערשטער זאגט פאר מענטשן, גיב זיך אכטונג, מען טאר נישט פוגם זיין די אויגן, מען טאר נישט פוגם זיין די מויל, מען טאר נישט פוגם זיין מאכלים וואס עס טויג נישט, מען טאר כל מיני זאכן, א גאנצע רשימה פון זאכן וואס א מענטש דארף אכטונג געבן ער זאל נישט טועם זיין תענוגים וואס קומט מסיטרא אחרא, וואס ס'קומט פונעם אנדערן זייט, ווייל חוץ פון דעם וואס דער מענטש ווערט ווייט פון די רבונו של עולם און חוץ פון די אייבערשטער האט געזאגט אז מען טאר נישט און מען דארף נישט מסביר זיין די אייבערשטער לאזט נישט טאר מען נישט א מענטש איז א עבד אבער אבער דא דא די אייבערשטער האט רחמנות אויף א מענטש חוץ די אייבערשטער האט רחמנות א מענטש איז טועם א דבר עבירה האט די נפש באקומען חיות פון יענע דבר עבירה ער האט הנאה געהאט ס'ליגט אים דעם געשמאק און שפעטער וויל ער נאכאמאל. יעצט איז ער שוין יעצט איז שוין א בראך ס'איז שוין א גרויסע בראך ווייל ער זוכט עס שוין און יעצט איינמאל ער זוכט דאס איז שוין שווערער און ער זוכט און ער זוכט ברגע וואס ער ער וועט עס נאכאמאל טועם זיין וועט ער נאכאמאל באקומען חיות וועט עס ווערן מער א חלק פון זיין נפש האט ער אריינגעלייגט דארטן די תשוקה פאר יענעם זאך און נאכדעם זוכט ער עס נאכאמאל און נאכאמאל ס'ווערט שטערקער און שטערקער. די נעשית לו כהיתר וואס רב הונא זאגט א מענטש האט עובר געווען א דבר עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר האט אין זיך כמה הסברים מענטשן זאגן מען מעג אבער עס איז דא נאך א חלק פון דעם נעשית לו כהיתר פשט איז אז ס'ווערט ממש א הכרח פאר די מענטשן אז ער מוז עס טון ווען א מענטש איז עובר עבירה ווער רעדט נאך אז ער ווערט מורגל בעבירה ווערט ער קראנק. וואס הייסט ער איז געווארן קראנק? וואס מען זאגט אזעלכע ווערטער? ער ווערט אדוק אז ער מוז עס טון, ס'ווערט קשור בו ככלב, די גאנצע מושג פון ווערן עדיקט אין די זאכן, מכור צו עפעס, וואס איז די יסוד הדברים? יסוד הדברים איז אז דער מענטש האט מקבל געווען תענוג, פון א זאך, און וואס ס'ווערט איז אז ער גייט אריין, וואס מער מ'האט מקבל געווען תענוג נאכאמאל און נאכאמאל, ווערט עס א חלק פונעם נפש, האסט אריינגעלייגט, האסט געעפנט אין דיין נפש דער מושג פון דער זאך, און אביסל פון דעם און נישט גענוג פון דעם, ברגע וואס דו האסט דאס געטון איז יעצט דער נפש ווערט א נפש וואס זוכט דאס, דאס איז וואס ס'זוכט, און יעצט איז זייער שווער זיך איינצוהאלטן, און יעצט איז דאס א גאנצע עבודה אז מען זאל עס אויסמעקן, און אוודאי קען מען עס אויסמעקן, א מענטש וואס לערנט זיך אויס די דרכי התשובה, און מיט די שטארקע שטארקע חרטה, מיט די תפילה צו די רבונו של עולם אז די אייבערשטער זאל אים העלפן, און וויסענדיג אז די אייבערשטער קען אים העלפן, און נישט אפלאזן די רבונו של עולם, און וויסן אייבערשטער דו וועסט דו קענסט מיר העלפן, קענסט אויסמעקן דעם תאווה, קענסט אויסמעקן דעם חלק החי' שבנפש, נאכאמאל יעדן טאג נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און טון פעולות און זיך רייסן און ער טוט די אלע זאכן וועט ער עס אויסרייסן און דעמאלטס דער אייבערשטער וועט אים העלפן ער וועט צוריק געזונט ווערן די פראבלעם אבער איז ס'איז א שווערע ארבעט און און מ'דארף אסאך זיכוך כדי ארויסצונעמען יענעם פראבלעם און ס'איז א גרויסע גרויסע ארבעט. און מען זאל וויסן אז ס'דא בעלי תשובה, האט מיר א איד דערציילט, און ס'איז א זייער זייער א וויכטיגע זאך דאס צו וויסן, א איד האט מיר דערציילט אז ס'איז אמאל געווען א, ער האט מיר דערציילט מיטן נאמען מיט אלעס, נאנטע מענטשן וואס איך קען זיי, אז איינער האט אמאל, איינער וואס איז א בעל תשובה איז געשטאנען און ער האט גערעדט א דרשה, פון די זיסקייט פון אידישקייט מיט אלעס, און ער האט גערעדט וועגן זיין עבר. אלע יארן וואס ער איז בכלל נישט געווען, ער איז בכלל נישט אויפגעוואקסן, ער איז נישט געקומען פון א היימישע שטוב, און יארן שפעטער האט ער תשובה געטון מיט אלעס און מקרב אנדערע, און ער איז געשטאנען פאר א גאנצע ציבור, און אזוי שטייענדיג פאר די ציבור האט ער גערעדט וועגן זיין עבר, עס איז געווען דארט א אינגערמאן וואס איז על כל פנים דעמאלטס בשעתו געווען נישט אין די ריכטיגע מצב, און די אינגערמאן האט זיך געגעבן א רוף אן בפני כל עם ועדה, איך וויל אויך הנאה האבן פון לעבן דרייסיג יאר, און שפעטער וועל איך תשובה טון, און איך וועל אויך ארום גיין זאגן דרשות מיט אלעס, איך וויל אויך זיין אזוי. איז פאר מען זאגט די עיקר זאכן וואס ער האט געוואלט זאגן, איז נאך פאר איך בין ממשיך די מעשה, דער אינגערמאן וואס האט עס געזאגט ברבים, יענעם וואך איז אים פארברענט געווארן זיין קלייט, ער האט געהאט א וואו ער פארקויפט יענעם וואך די גאנצע זאך איז אינגאנצן פארברענט געווארן און די אינגערמאן איז מקבל געווען עליו את הדין און האט מפרסם געווען בפני כל עם ועדה איך ווייס אויף וואס איז געשען איך האב געזאגט וואס איך דארף נישט איך האב זיך באנארישט די אייבערשטער האט מצ די אייבערשטער האט געטון פאר מיר וואס עס קומט זיך מיר ער האט עס געזאגט מיט א מורא'דיגע שטארקייט און מפרסם געווען ער האט געזען אז ער האט געטון אזא טיפשות פון פון גיין ברבים רעדן אזעלכע זאכן, על כל פנים, לאמיר צוריק גיין צו די נקודה פון די מעשה, די די דער מענטש דער אינגערמאן האט עס געהאט געפרעגט פאר דער דרשן וואס איז געווען א בעל תשובה, און דער בעל תשובה האט האט בתיכף ומיד ווען יענער האט אים געפרעגט די שאלה האט ער זיך צעוויינט ברבים, בדמעות שליש האט ער זיך צעוויינט, און ער האט אים געזאגט ווען דו וואלסט געוואוסט ווי שווער איז אויסצומעקן די אלטע זאכן, ווען דו וואלסט געוואוסט ווי ביטער שווער דאס איז, און וויפיל ס'יאגט נאך די מענטשן שפעטער, און וויפיל בילדערלעך קומען אריין אין מח אין די העכסטע זמנים, ביי כל נדרי וויפיל ס'מאכט חרוב א כל נדרי, און וויפיל מ'דארף זיך לוחם זיין און לוחם זיין, וואלסטו קיינמאל אין דיין לעבן נישט גע'חלומ'ט צו רעדן אזוי. דו פארשטייסט נישט בכלל, דו דערהערסט נישט בכלל דעם עומק ווי שטארק מען דארף ארבעטן אויסצומעקן די אלע נישט גוטע תענוגים ווייל ס'געווערט א חלק פון דעם נפש און ווען ס'ווערט א חלק פון דעם נפש איז די נפש איז משתוקק צו דעם און וויל נאכאמאל און דאס און אפילו ווען א מענטש איז מחליט צו גיין די אנדערע וועג אבער יעצט דארפסטו איבערקערן דעם נפש דאס איז דער זיכוך. אוואדי, פארוואס איז זדונות נעשה כזכיות? זדונות נעשה כזכיות ווייל עס איז אזוי ביטער שווער, מען זאגט עס אזוי ווייל עס איז שווער, דער רמב"ם זאגט ווייל עס איז אזוי שווער, עס איז אמת'דיג אמת'דיג אמת'דיג שווער, פאר דעם דער אייבערשטער זאגט פאר דיין טובה, פאר דיין טובה גיי נישט דארט, דו לייגסט אריין חיות אין דיין נפש, וואס דער חיות אין דיין נפש וועט ווערן א חלק שבנפש, וועט ווערן א חלק. און איינמאל ס'ווערט א חלק שבנפש, נאכדעם וועסטו זוכן אויסצומעקן, ס'גייט נישט אזוי אויף איינמאל, און די לייט וויינען, זיי זיי האלטן שוין לאנג לאנג אויפן וועג פון זיך נעמען מיט לערנען מיט דאווענען מיט אלעס, אבער ווי ווערט מען פטור אז ס'זאל נישט ציען די אלע נישט גוטע זאכן? און דאס איז א גוטע שאלה, ווייל פשט איז אזוי, ווייל דער אייבערשטער האט שוין געזאגט, ס'איז נישט פשוט, ס'ווערט א חלק פון דעם נפש, דער נפש איז א זאך וואס דו גיבסט א לייג אריין, ס'ווערט מורגל, ס'ווערט א חלק פון דעם טבע, הערגל נעשה טבע שני. יעצט דאס איז לגבי די חלק וואס איז, וואס איז, וואס טויג נישט. דאס איז אויך די פשט אין יש לו מנה רוצה מאתיים. אביסל א ברייטערע דערהער אין דעם יש לו מנה רוצה מאתיים. א מענטש, עס איז אים גוט, ברוך השם, ער האט אויף שבת צו מאכן, עכ"פ, ער לייט, ער צאלט צוריק, ער גיט זיך, פרחת היוסף, ער גיט זיך אן עצה. זיין גאנצע תשוקה אין לעבן, זיין גאנצע תשוקה אין לעבן איז, הלוואי, הלוואי קען איך חתונה מאכן אן חובות. הלוואי דארף איך נישט זיין פונה, א גוטע הלוואה, אפי' ווייסטע וואס, איך דארף נעמען א הלוואה, אבער עכ"פ, איך זאל קענען צוריקצאלן אן, אן די לחץ פון דעם, אן דארפן ארומלויפן זיך דרעהן, דאס איז זיין גאנצע מהות. אבער אויב וואס ער האט געמאכט געלט, און ס'איז דא געלט, און ס'איז דא דאס, איז וויל ער נאך אביסל, נאר נאך אביסל, און מ'זעט דאך אויס ווי בחוש דאס איז, און ס'איז דא נאך געלט, נאך אביסל וויל ער נאך אביסל, אויב א מענטש וויל זיך נישט, פארשטייט דאס נישט, און ער לאזט דאס אריינגיין אין זיין נפש, איז די יש לו מנה רוצה מאתיים איז א יסוד אין דעם נפש, ס'איז דא א מנה, די אמת איז אזוי, מ'וועט פרעגן אזוי, אויב אזוי איז א איסור צו האבן געלט, ווייל דער מענטש וועט, ס'איז נישט קיין איסור צו האבן געלט, ס'איז שאלה צו ס'איז יש לו, אויב די מנה גייט אריין אין הארץ, וועט דיין הארץ וועלן האבן מאתיים. גאר ערליכע אידן, ס'איז נישט קיין גרינגע זאך, רוב קענען עס נישט באווייזן, נישט רוב נאר רובא דרובא קענען עס נישט באווייזן, גאר גאר ערליכע אידן האבן געקענט האבן געלט און עס זאל נישט זיין יש לו מנה, ס'איז דא געלט אין באנק, וואס האט עס מיט מיר? זיי האבן זיך געלעבט זייער לעבן, זיי האבן געטראכט פון די רבונו של עולם, זיי זענען געווען פארנומען, זיי האבן געהאט די געפיל צו דעם עני, ס'האט נישט געהאט צוטון מיט זיי, אזוי איז דאס, ס'ליגט דארטן געלט, ס'איז דא א שפע ווייל זיי זענען ערליכע אידן, ס'איז א גאר גאר א שווערע עבודה, און דאס איז ביי אלע זאכן, די עבודה איז ביי מאכלים און די אלע זאכן, אויב ס'ווערט א חלק פון דיין נפש, וויל דיין נפש נאך. אויב דאס איז נישט ס'איז נישט געווארן אין דיין נפש אביסל, דארפסטו נישט האבן נאך. וואס ס'גייט אריין אין די נפש אביסל גייט די נפש וועלן האבן נאך. דאס איז די יסוד הדברים אין תענוג. תענוג, נאכאמאל מ'איז מסכם, תענוג קען נאר געמאלט זיין ווען א מענטש זאל טועם זיין אביסל פון עפעס, ס'זאל נישט נאר ער זאל טועם זיין, נאר ס'זאל אים געבן אביסעלע תענוג, נאכדעם וויל מען האבן, ס'ווערט א חלק פונעם נפש, וויל דער נפש גאר גאר שטארק האבן נאך פון דעם תענוג, ווייל די יסוד פונעם נפש איז א זאך וואס איז, ס'איז געמאכט געווארן ס'זאל מקבל זיין תענוג, האסט עס געגעבן אזא סארט תענוג וויל עס האבן נאך פון דעם, דאס האט מיר געגעבן תענוג, ס'איז די סיבה פארוואס אביסל תענוג וועט שלעפן מער תענוג, איז ווייל די נפש איז בעצם א זאך וואס איז געמאכט געווארן, ס'קומט פון עולם התענוג, דאס איז די מהות פון דעם נפש. איז אז דו גיבסט עס אביסל, וויל די, וויל די נפש האבן נאך. און אז עס איז נישט געווען אביסל, דארף עס נישט האבן. דאס איז די יסוד הדברים. אז מען רעדט שוין וועגן דעם, איז שוין וויכטיג צו דערהערן אויך לגבי חינוך פון קינדער, דאס איז די זעלבע יסוד פארוואס עס איז אזוי, פראבלעמאטיש צו גיבן פאר קינדער תענוגים פון נישט גוטע זאכן, פון נישט וויכטיגע זאכן, לאמיר אזוי, פון נישט פון נישט וויכטיגע זאכן, צו טעכנאלאגישע אופנים, צו אלע אזעלכע סארטן זאכן, און מען טראכט א גאנצע צייט, איך וויל דאך געבן פאר דעם קינד אז דער קינד זאל עפעס הנאה האבן, איך וויל אים, ער דארף דאך, פארקערט, א קינד דארף הנאה האבן מיט אלעס, אבער פארדעם איז אזוי איידל די נקודה פון וואס דו גיבסט אים דער תענוג, ווייל אויב דו גיבסט אים דעם תענוג, מאך דעם חשבון אזוי, וואס דו גייסט אים געבן אביסל דער תענוג גייט ער וועלן האבן זייער זייער אסאך מער פון דעם, איז ווען דו גיבסט אים א זאך וואס ער גייט זיכער אויסוואקסן פון דעם, האסט אים נישט קראנק געמאכט. לאמיר זאגן דו גיבסט אים א תענוג אז ער דארף ארומלויפן. דאס איז, דו לאזט אים ארומלויפן, ס'קומט בין הזמנים, ס'קומט דאס, זאל האבן פלאץ צו לויפן, צו טון, צו דאס, ס'איז זייער גוט, פארוואס? ער דארף עס האבן, און ער שפירט אז ס'טוט עפעס אויף מיט אלעס, אבער שפעטער ער וועט עלטער ווערן וועט ער עס משנה זיין צו א עלטערע סארט זאך, ער וועט עס נעמען צו א גוטע זאך, אבער וועסט אים געבן די די גרינגע וועג, דאס איז די טעות וואס אסאך ליידער ליידער אסאך אסאך מאכן. מ'מעג אביסל ס'איז נישט געפערליך ס'איז מותר, עס איז די גרינגסטע וועג, איך גיב אביסל תענוג פון אזעלכע סארטן זאכן, און ס'איז מותר און ס'איז וויכטיג און ס'איז גוט, די אלע זאכן אבער סוף כל סוף נעם אין חשבון איין זאך, דו האסט אים געגעבן א משהו, מוז זיין נפש האבן נאך, און פארטיג. וויל ער האבן נאך, גייט ער עס לויפן. נאכדעם גייסטו שוין זאגן, ניין איך לאז נישט, אין די שטוב אין יענע שטוב. עט עס שוין, עט עס שוין גיין אין א צווייטע. עט עס נאך לויפן אין א צווייטע. ווייל זיין נפש וויל עס האבן נאכאמאל. זיין נפש מוז האבן תענוג. האסט אים געגעבן תענוג פון דעם, וויל ער נאך. ווען מען לערנט אויס פאר קינדער נישט צו נעמען תענוג פון די סארטן זאכן, איז דעמאלטס איז, איז, ווערן זיי נישט. קראנק צו מוזן נעמען תענוג פון דעם סארט זאכן. יעצט אוודאי דארף זיין די צווייטע חלק פון יא געבן תענוג פון אנדערע זאכן באלד וועט מען זען דאס וועלן מיר צוקומען צו די מידה טובה מרובה. אבער מען קען עס זען ווי אמת דאס איז, ווי אמת אז אויב מען גיבט תענוג פון א זאך וואס איז מפוקפק, לאמיר עס זאגן אויף אזא סארט אופן, נעם אין חשבון ווען דו גיסט אים א לעפל, זאלסטו וויסן יעצט האסטו אים געמאכט אז דער נפש זיינער דארף צוויי לעפלעך, דו ביסט אוועק געגאנגען און יעצט האסטו אים געמאכט הונגעריג אויף צוויי לעפלעך, קענסט שוין זאגן ניין, קענסט שוין רעדן, קענסט שוין, יעצט דארף ער שוין צוויי, ס'איז, מען דארף עס פארשטיין און דערהערן. יעצט די עיקר הדברים וואס מען דארף דא ארויסנעמען איז, אויב דו זעסט ווי דאס ארבעט אויף די וועג יעצט די מידה טובה מרובה פון דעם, איז ריזיג ריזיג גרויס, די אמת'ע תענוג איז דאך א תענוג פון פון וואו די נשמה איז געקומען פון עולם התענוג, א תענוג פון קרבת אלקים וואס האט דרגות, נישט יא קרבת אלקים נישט קרבת אלקים, נאך און נאך און נאך אלע סארטן קרבת אלקים, א קרבת אלקים פון תורה לשמה, קרבת אלקים פון א דאווענען ב ב ב א אמת'ע דאווענען ווי ס'דארף אויסקוקן א דאווענען, א קרבת אלקים פון א שבת, א קרבת אלקים פון א ביטול אין א מצב מסוים, א ביטול א קען זיך נישט העלפן, אלע סארטן תריג מצוות האבן דאך זעקס הונדערט און דרײַצן עיטין עצות אויף קרבת אלקים אויף אלע יעדע מאל אויף א אנדערע סארט אופן וואס איז שורשו באחד, איז דא דא א מורא'דיגע יסוד, ווען דער גוף איז מסתיר דער נשמה, איז דעמאלטס דער מענטש איז נישט יעצט אין א מצב וואס ער געדענקט וואס ער שפירט אז ער איז זיך בכלל משתוקק צו דעם קרבת אלוקים אז ער וויל האבן דעם תענוג בכלל ווייל ער האט נישט יעצט די ביסל וואס בעט אויף נאך. ווען א מענטש האט אביסל תענוג וויל ער נאך תענוג און ער וויל נאך תענוג און ער איז זיך משתוקק אויף דעם און דער רבונו של עולם העלפט און ס'ווערט נתמלא האט ער א מורא'דיגע מורא'דיגע תענוג. אבער ווען די מענטש האט נישט יענע ביסל, ס'איז נישט דא יעצט יענע ביסל, לאמיר זאגן א מענטש האט אמאל טועם געווען פלייש צען יאר צוריק, אבער ער האט שוין פארגעסן ווי אזוי ס'איז, עס איז שוין נישט דא, אדער ער האט קיינמאל נישט טועם געווען פלייש וכדומה, האט ער נישט דער ביסל תענוג, אז ער האט נישט דער ביסל תענוג וויל ער נישט נאך תענוג, יעצט ווען א מענטש וויל נישט נאך תענוג און דו גיבסט עס אים בכח, נישט נאר אז ער האט נישט קיין הנאה פון דעם, נאר ער איז נאך ברוגז אויף דיר אויך. א מענטש וואס זאל זיין אינמיטן שלאף, ער איז פארמאטערט, ער איז איינגעשלאפן אין א טיפן שלאף, און א מענטש גייט מיט עפעס א טייערע מאכל, עפעס א, עפעס א שטיקל פלייש מיט איך ווייס וואס, איך ווייס נישט וואס וואס דער גוף האט ליב, און ער. ער הייבט עס אן אריין שטעקן ביי אים אין מויל מיט דער מענטש וואס שלאפט, ער לייגט עס אריין, יענער איז ברוגז אויף אים, גיי אוועק פון דא, איך האלט אינמיטן שלאפן דא, גיב מיר נישט נישט קיין פלייש, נישט קיין פיש, נישט נישט קיין טייערע משקאות, נישט קיין זיסע זאכן, גיי אוועק פון דא, דו מוטשעסט מיר. וואס איז די פשט? איך האב געמיינט דו ביסט דאך דער, האסט מיר אמאל געבעטן, הלוואי קענסטו נאכאמאל גיין דארטן עסן די מאכלים, ווייל ס'גייט נישט אזוי, ס'גייט נישט די סארט זאך, די מענטש דארף זיין אין א מצב פון מקבל זיין תענוג, אז דער תענוג איז אויפגעוועקט, און די תשוקה איז דא מיט די גאנצע זאך, יעצט קומט יענער און און און ער און ער גיבט עס דיר, יעצט ביסטו מקבל תענוג, אז נישט איז איז גארנישט. יעצט ווען ס'קומט צו רוחניות, ס'קומט די אמת'ע לעבן, די אמת'ע תענוגים, די חיות, די נצחיות, די גאנצע מעשה, איז די אייבערשטער ווייסט דאך די אמת, אז יעדע טראפ אידישקייט איז מלא תענוג, דאס איז די מציאות הדברים, די די א שטיקעלע לערנען, זינגען פאר די רבונו של עולם, רעדן דיבורים פון אמונה, אלעס אלעס, אלעס וואס געהערט צו אידישקייט, א שבת קודש איז איז א שטיק תענוג, דאס איז די מציאות פון שבת, אבער דער מענטש. וואס וויל עס טועם זיין, אויב ער האט נישט יעצט א מצב וואס ס'איז אויפגעוועקט ביי אים דעם ביסל תענוג, איז דעמאלס איז אינטערעסירט אים נישט דעם שבת. דו פרעגסט אים אויב דער אייבערשטער לאזט, מען, קיינער הערט נישט, דער אייבערשטער לאזט די שבת קען מען מוותר זיין? ס'דא אמאל א בחינה וואס מען גיבט אין די ישיבות און מען זאגט אזוי, ס'איז דא צען שאלות, אכט דארף מען שרייבן, די אנדערע צוויי דארפסטו נישט. דער מענטש וואלט באקומען אזוי א היתר פון מערערע רבנים וואס וואלטן אים געזאגט אזוי, ס'איז דא פופציג שבתים א יאר, דריי מעג מען מוותר זיין. דער אייבערשטער לאזט. אסאך מענטשן וואלטן געזאגט, ביסט זיכער מ'מעג? שוין יאללה. אזוי ווי אזוי, כ'בין גראדע פארנומען מיט די ביזנעס. מ'מעג? מ'מעג? ער דארף נישט דעם שבת. ער דארף נישט, ער וויל גיין ווייטער יעצט, ער האט געוואלט פארן, ער האט געוואלט אהין, ער האט נישט קיין תענוג אין דעם שבת. פארוואס האט ער נישט קיין תענוג אין דעם שבת? ער האט נישט קיין תענוג אין דעם שבת זייער פשוט, ווייל ער האט נישט די נשמה, די ביסל פון דעם קרבת אלוקים, דעם טעימה, וואס דער טעימה זאל גורר זיין, אז ס'זאל זיין יעצט, ער זאל וועלן האבן מער. איז יעצט קענסטו זינגען, קענסט מאכן, קענסט טון, ער איז נישט דא. דער בחור איז נישט דא. איז דא דארף מען א גרויסע גרויסע עצה צו דעם. איז די ערשטע זאך, איז די עצה לדבר איז, אז א מענטש זאל אריינגיין אין רוחניות. דאס איז די יסוד אז א מענטש דארף מאכן א הכנה פאר שבת קודש. דהיינו מאכן א הכנה פאר שבת קודש די פשט איז אזוי, דו מוזט אריין לייגן רוחניות, לייג אריין פאר שבת א א צוויי בלאט גמרא, גמרא תוספות, ווייסטו וואס אן תוספות, לערן ברציפות אביסעלע, לערן אור חיים הקדוש מיט א קאך, זאג ארויס די ווערטער, לערן בחברותא, אזוי געלערנט, נישט סתם, א מענטש זאל זאל זאל זאל זאל זיך צוגרייטן אויף שבת, ער זאל דאווענען, ער זאל לערנען, ער זאל טראכטן פון רבונו של עולם, און זאל טון חסדים מיט די ריכטיגע כוונה, איך טו עס צו נאנט ווערן צו רבונו של עולם, ער זאל ווערן א מרכבה צו די שכינה, אלעס וואס דאס איז, איז וואס ס'ווערט איז, אז דו לייגסט אריין אביסל תענוג פון קירבת אלוקים פאר שבת, ווארטסטו אויף שבת צו האבן מער קירבת אלוקים, זיי עס טועם, יעצט א מענטש קען וויסן צו ער האט עס טועם געווען אדער נישט, א מענטש קען קען שפירן אז ס'קומט מיטוואך דאנערשטאג ס'איז גארנישט געווען די וואך, איך בין פארקראכן איך בין בכלל נישט געווען דא, איז דעמאלט וואס וואס וואס ווייסט א מענטש, רבותי עס קומט שבת, אויב איך וועל נישט עפעס טון פאר א שבת, וועל איך נישט ווארטן פאר דעם שבת, שמור את יום השבת לקדשו, טייטשן די ראשונים, די ראשונים שוין, שמור. מלשון פון ווארטן, ואביו שמר את הדבר, מען דארף משתוקק זיין, ווי אזוי איז מען משתוקק אויף שבת? ס'איז דאך א מצוה אז א מענטש א גאנצע וואך זאל ווארטן אויף שבת, ווי אזוי זאל איך ווארטן? איך ווארט נישט, איך האב נישט עפעס מורא'דיג, פארקערט מיין שבת גראדע קלאפט נישט, די עסן קלאפט נישט, מיט די שול קומען אלע מענטשן, מיט די קינדער, מיט די, מיין שבת קלאפט נישט, איך בין נישט משתוקק אויף דעם, די תירוץ איז דא פונקטליכע זאכן וואס א איד דארף טון, ער זאל פארשטיין אזוי. דער מענטש דארף טועם זיין קרבת אלוקים, און דעמאלס וועט ער משתוקק זיין אויף מער קרבת אלוקים, ער וועט ווארטן און משתוקק זיין אויף מער, און דעמאלס וועט ער וועלן האבן א שבת וואו דארטן קען מען טועם זיין מער פון דעם קרבת אלוקים מיט די גאנצע סדר פון דעם שבת, קען זיין ס'דא מענטשן וואס מען דארף אויסהאלטן דעם סדר פון דעם שבת נאכאמאל מסדר זיין, ער דארף טאקע האבן א נארמאלע שול, על כל פנים פאר אים, ס'קען טאקע זיין, אבער די כלל הדברים איז אזוי. מאך זיכער דו ביסט טועם קרבת אלקים, טראכט וועלכע זאך ברענגט דיר קרבת אלקים וואס דו ווייסט אז ס'גייט בסייעתא דשמיא ארבעטן, די די מצוות מיט תורה מיט תפילה ברענגט אז א מענטש איז טועם א קרבה צו די רבונו של עולם, לייג אריין, ווארם זיך אן מיט דעם, יעצט ביסטו משתוקק אויף מער, יעצט קענסטו אריין גיין אויף שבת, דאס איז די כלל הדברים, יעצט די תפילה פון ידיד נפש איז א מורא'דיגע תפילה. די תפילה פון ידיד נפש איז געבויט געווארן אז א מענטש רעדט צו די רבונו של עולם און ער זאגט אים אזוי, איך שפיר אז איך דארף האבן עזר אז דו זאלסט מיר העלפן איידל מאכן מיין גוף, אז מיין גוף זאל קענען בכלל משתוקק זיין מיט ארבעטן מיט די נשמה, אז איך זאל וועלן מקבל זיין תענוג. דאס איז די תפילה פון ידיד נפש. א מענטש ווייסט אז ער איז יעצט נישט אין א מצב וואס ער דארף זיין, און אפילו לו יצוייר א מענטש האט יא געלערנט מיט אלעס, אבער פארקערט דאס איז נאך משתוקק, מאכט די מענטש מער משתוקק זיין אויף קרבת אלוקים, אבער ידיד נפש האט אין זיך א תפילה פאר יעדע מענטש אין יעדן דרגה, ווייל ס'גייט אזוי ווי א ממה נפשך, אויב האסטו שוין יא טועם געווען אביסל קרבת אלוקים איז זיכער בעטסטו אויף קרבת אלוקים. און אויב נישט בעטסטו אז דו פארשטייסט פונקט וואס ס'פעלט דיר. ס'פעלט מיר אז איך בין קראנק. וואס הייסט איך בין קראנק? איך שפיר נישט יענע ביסל נשמה, איך שפיר נישט יענע ביסל, טאקע ווייל כ'האב נישט געלערנט, טאקע ווייל כ'בין פארקראכן, און איך בעט זיך ביי דיר רבונו של עולם, העלף מיר אז איך זאל כאטש ווערן ראוי אז ס'זאל מיר אינטערעסירן, אז די תענוג זאל קענען בכלל קומען צו מיר, פון מיין זייט וואס איך דארף קענען זיין א מין מענטש וואס איז מקבל תענוג, בין איך קראנק. דאס שטיקעלע פון רבי חיים חייקל פון אמדור איז געבויט אויף דעם פסוק וואס עס שטייט אין קאפיטל מ א, אשרי משכיל אל דל, דער אייבערשטער קוקט זיך אום אויף א ארעמאן, דער אייבערשטער זאגט אז אונז איז אויך, מיר דארפן אויך זיין משכיל אל דל, און דער אייבערשטער זאגט אשרי דער וואס איז משכיל אל דל, דער אייבערשטער העלפט קראנקע אויך, השם יסעדנו על ערש דווי, דאס איז די יסוד הדברים, א מענטש איז מחזק א מענטשן אפילו אויב ער איז על ערש דווי, אפילו ער איז במצב של חולי, וואס די חולי ברענגט אז כל אוכל תתעב נפשם, דאס איז די יסוד הדברים, ער וויל נישט עסן, פארוואס א קראנקע מענטש האט נישט קיין הנאה צו עסן? ווייל ער שפירט נישט יעצט גארנישט, ער איז קראנק איז באזוי האט ער נישט קיין שום אפעטיט צו עסן בכלל, דאס איז די מושג פון חולה, איך האב נישט קיין אפעטיט צו עסן. די ידיד נפש ברענגט ארויס אזוי, ס'איז דא א מצב פון א מענטשן, וואס א מענטש איז נישט אין די מדריגה אז ער איז אזוי קראנק אויף אהבה נפשי חולת אהבתך, ער איז קראנק אז ער שפירט נישט די אהבה, אזוי האבן צדיקים געזאגט אז דאס איז נאך איינע פון די טייטשן. מיין נפש איז קראנק אז ס'האט נישט די גענוג השתוקקות, און איך בעט זיך פון דיר אייבערשטער וואס, רפא נא לה. דאס איז די טייטש, א מענטש בעט פון די רבונו של עולם אז די אייבערשטער זאל אים אויסהיילן. הייל מיר אויס, איך ווייס אז איך דארף, ווייל די עבירות מיט זאכן וואס ברענגען מיר צום השתוקקות זענען פארקערטע, ראטעוו מיר און הייל מיר אויס, אז וואס? אז איך זאל יא משתוקק זיין צו אהבה, איך זאל האבן אביסל אהבה וואס זאל דאס זאל מיר ברענגען צו משתוקק זיין אויף מער. כ'האב געזען א שיינע ווארט פון דער סקולענער רבי רבי אליעזר זיסי האט ער געזאגט אזוי, גלייך אנהויב דעם ידיד נפש זאגט מען דארטן אב הרחמן, מ'איז זיך מתייחס צו די רבונו של עולם אזוי ווי א טאטע, און שפעטער זאגט מען משוך עבדך אל רצונך אז מיר זענען די עבד פון די רבונו של עולם, לכאורה וואלט עס געדארפט שטימען, ס'איז דאך איין שורה נאך די צווייטע, וואלט געדארפט שטיין אדער אדון הרחמן זאל מושך זיין עבדו, אדער משוך בנך אל רצונך, נישט מען זאגט פאר דער טאטע די טאטע ידיד נפש אב משוך עבדך האסט דאך האסט א אפענע סתירה אזוי זאגט די סקולענער רבי זייער געשמאק מען ווייסט אין די גמרא זאגט מען בבא בתרא ווען א מענטש איז עושה רצונו של מקום הייסט ער בנים ווען א מענטש איז עושה רצונו של מקום הייסט ער א בן ווען א מענטש איז אינו עושה רצונו של מקום הייסט ער א עבד מיר זאגן דא אזוי מצד אונז איז דא א בחינה וואס מיר זענען אמאל ראוי להיקרא בן און אמאל זענען מיר נישט ראוי צו הייסן א בן ווייל מיר זענען נישט געווען עושין רצונו של מקום, אבער דער אייבערשטער מצידו, זאגט די סקולענער רבי, דער אייבערשטער מצידו ער הייסט ער איז אלעמאל א אב צו אונז. דאס איז אזוי געשמאק די דיוק לשון הגמרא. שאלה איז ווער דו ביסט. דער אייבערשטער איז אב הרחמן א גאנצע צייט, נאר נישט דאס בייט זיך, דער אייבערשטער איז אבינו מלכינו א גאנצע צייט, אבער יעצט ווילסטו וויסן צו דו ביסט א בן, דער בן, לאמיר עס אביסל פארברייטערן לפי וואס מען האט גערעדט, דער בן, וואס הייסט צו אז דער טאטע איז אלעמאל א אב און דו אמאל ביסטו א בן אמאל נישט, זייער פשוט, וואס איז די מהות פון א בן, דער בן איז משתוקק לאב. דער עבד, ווייס איך נישט, ער איז משתוקק לאדונו, נישטא דער חלק פון השתוקקות, ער האט, ער דארף ארבעטן פאר זיין אדון, יעצט א מענטש וואס ער איז עושה רצונו של מקום, איז קרויין בנים, ווייל דער עשיית הרצון, דאס מאכט אז דו שפירסט אז דו ביסט א בן, וואס הייסט, עשיית הרצון, א מענטש טוט וואס ער דארף, ער טוט נאך אביסל רוחניות און נאך מער רוחניות, יעצט שפירט ער אז ער איז משתוקק צו די רבונו של עולם, ער שפירט זיך א בן, נישט ער שפירט זיך א בן אז די אייבערשטער דארף אים אלעס געבן, ער שפירט זיך א בן אז ער מעג און וועג טון עוולות, חס ושלום, ער שפירט זיך א בן, די פשט איז ער שפירט אז ער וויל זיין בקרבת זיין טאטע, ווייל ער האט א השתוקקות פאר יענעם געשמאק, פאר יענעם תענוג פון זיין לעבן זיין טאטע, דאס הייסט א בן, איינער וואס איז א אינו עושה רצונו של מקום וועט נישט שפירן אזוי, ווייל די די עבירות און און די חוסר מצות עשה אפילו, ברענגט אים אז ער שפירט נישט אז ער זוכט און און ער איז משתוקק שטארק פאר די רבונו של עולם, דעמאלטס שפירט ער זיך א עבד, דעמאלטס איז ער א עבד, איז דאך די ווערטער פון ידיד נפש אזוי מדויק, ידיד נפש אב הרחמן, אייבערשטער איז דאך א אב, אבער העלף מיר, איך בין נאך א עבד, איך ווייס דאך וואו איך שטיי אויף די וועלט, משוך עבדך אל רצונך, דער דער בקשה פון די רבונו של עולם איז אז הגם אז. איך בין נישט גענוג בבחינת בן, אבער העלף מיר, העלף מיר אז איך זאל יא משתוקק זיין. די גאנצע ידיד נפש איז אז א מענטש בעט א תפילה פון די רבונו של עולם אז דער אייבערשטער זאל ברוב רחמיו וחסדיו מיט די גרויסע גרויסע גילוי פון תשובה זאל דער אייבערשטער אים העלפן און אים אויסהיילן הגם אז ער איז קראנק, וואס הייסט וועלכע אויסהיילן? וועלכע קראנק? דער מענטש איז א מהות וואס דארף זיין עשוי, די מהות איז איך זאל קענען מקבל זיין תענוג פון תורה, פון תפילה, פון שבת קודש, פון אזעלכע סארטן זאכן. אויב לויף איך נישט צו די זאכן, און דער פשט איז ווייל איך האב זיך געפירט נישט ריכטיג, און איך בין נאכגעגאנגען תאוות עולם הזה מיט אזעלכע סארטן זאכן, און צוליב דעם אינטערסירט מען מיך נישט, נישט נאר איך טוה נישט, נאר איך האב א פראבלעם, א נייע פראבלעם, אז איך בין נישט משתוקק לקדושה. א מענטש דארף קענען מצייר זיין, א דאקטער אסאך מאל פרעגט א מענטש, זאג מיר דיין פראבלעם. איז ווען ס'קומט צו רוחניות, איז זייער זייער מצוי דער זאך, אז מענטשן קענען נישט ענטפערן. וואס מיין פראבלעם? אלעס! יא דאס איז דאס איז זייער אסאך מאל די די ענטפער פון מענטשן איך ווייס נישט באופן כללי חוץ אויב א מענטש האט עפעס אזא גרויסע גרויסע צרה גיבט ער אזא נאמען גיבט ער א נאמען פאר די צרה אז איך ווייס וואס דארטן וואס איז מיין פראבלעם אז איך שטיי אויף דארטן ווער ווייסט ווי שפעט ער קען עס ארויס זאגן דער נאמען איך ווייס א צווייטע מענטש ער קען זאגן דאס איז שוין גוט א מענטש קען קען עס ארויסגעבן ער ווייס וואס זיין פראבלעם איז אבער זייער אסאך מענטשן ווייסן נישט זייער פראבלעם זיי ווייסן נאך אז ס'טויג נישט, זיי ווייסן נאך אז זיי זענען קראנק אויף אלע מינע זאכן, אביסל דאס, אביסל דאס, מצוות, עבירות, אויסגעמישט, לעבעדיג. אין ידיד נפש שטייט אזוי. יעצט לאמיר רעדן וועגן א קלארע פראבלעם וואס איך האב, מיטן נאמען. מיין מיין מיין פראבלעם איז אז איך בין נישט גענוג משתוק משתוקק צו רוחניות. איך וויל, יא איך וויל, אבער עס איז דער עס איז א מחשבה וואס קומט און גייט און שפעטער טו איך ווייטער וואס איך וויל. איך קען נישט זאגן איך בין משוגע אז שבת זאל קומען יעצט, איך קען שוין נישט ווארטן אויף שבת, אזוי ווי ערליכע אידן צדיקים, זיי האבן שוין משתוקק געווען מיטוואך דאנערשטאג, איך קען עס נישט זאגן. איז א מענטש וואס ער קען זאגן מיט די ווערטער, איך האב א פראבלעם, אז איך בין נישט משתוקק אויף אויף אויף רוחניות בכלל, איך איך ווארט נישט אויף אויף א דאווענען, איך ווארט נישט אויף א לערנען, איז בעט ער פון די רבונו של עולם זאל אים העלפן, ווייל דער אייבערשטער ברוב רחמיו וחסדיו העלפט אזעלכע מענטשן וואס האבן פונקט די פראבלעם, און א מענטש זאל וויסן אז די פראבלעם וואס מען האט יעצט גערעדט, דאס איז א יסודישע פראבלעם, מענטשן וועלן אמאל מיינען עס איז עפעס א מדריגה, ס'איז בכלל נישט קיין מדריגה, ס'איז בכלל נישט קיין מדריגה, דאס פארשטיין, ווייל דו האסט נישט דאס, צוליב דעם האסטו דיינע אלע אנדערע פראבלעמען. א מענטש דארף וויסן, איינע פון די יסודישע פראבלעמען פון די מענטשן איז, מיין פראבלעם איז, איך בין נישט משתוקק אויף רוחניות. שטעל זיך פאר לגבי עסן, א מענטש איז קראנק ווייל ער עסט נישט, ער איז קראנק ווייל ער עסט נישט, יעצט א מענטש עסט דארף ער אזוי, ער דארף האבן אלע סארטן וויטאמינען, ער דארף האבן די אלע מינעראלן וואס זענען דא, ער דארף האבן כח, די בלוט, די די אלעס אלעס אלעס דארף ער עסן, אויב ער עסט נישט קען מען שטארבן, און מען פרעגט און דער מענטש ווייל ער איז קראנק קען ער נישט עסן, ער איז כל אוכל תתעב נפשם, און ער ליגט קראנק אין בעט, און ער עסט טאקע נישט, און ער ווערט טאקע שוואכער און שוואכער און שוואכער, און יעצט האט מען שוין געברענגט א דאקטער דארטן, און דער דאקטער פרעגט אים וואס איז דיין פראבלעם? זאגט זאגט דער מענטש, כ'ווייס נישט. איז דער מענטש וואס שטייט לעבן דעם, דער וואס האט גערופן דער דאקטער, וואונדערט זיך אויף דעם חולה. ער זאגט אים, וואס הייסט דו ווייסט נישט? איז אזוי קלאר דיין פראבלעם? זאגט ער, דיין דיין פראבלעם איז אז דו האסט נישט קיין אפעטיט צו עסן, דו קענסט נישט ארייננעמען אין מויל, מ'בעט דיר, דו ווילסט נישט עסן, קוק, דו ווערסט שוואכער און שוואכער. זאגט דער חולה, יא, יא, דאס איז איין פראבלעם, אבער איך האב נאך א פראבלעם, אז איך קען זיך נישט מתרכז זיין מיין מוח. זאגט ער, שכוח, ווייל דו עסט נישט, קענסט זיך נישט מתרכז זיין דיין מוח אוודאי נישט. זאגט ער, יא, אבער איך האב נאך א פראבלעם, א גאנץ אנדערע פראבלעם אינגאנצן, איך בין אזוי שוואך, אזוי מין שוואך, איך ווייס נישט. יענער קוקט אים אן און זאגט אים, דו רעדסט דאך טיפשות, אוודאי ביסטו שוואך, דו עסט דאך גארנישט. אזוי יענער זאגט אים א גאנץ רשימה פון פראבלעמען. און און און יענער ענטפערט צוריק, יא, אבער די אלע זאכן איז ווייל דו עסט נישט. זאגט ער, יא, אפשר ביסטו גערעכט טאקע, אבער פארוואס עס איך נישט? דו עסט נישט ווייל דו ביסט, האסט א חולי וואס מאכט אז כל אוכל תתעב נפשם, דו ביסט מתעב די עסן, האסט נישט קיין אפעטיט, וועסט מסדר זיין יענער חולי וועסטו עסן, און אויב דו וועסט עסן וועסטו ווערן געזונט. איז איך האב נייעס פאר דיר, דו וועסט האבן כח צו גיין, און דו וועסט האבן כח צו מתרכז זיין, און דו וועסט זיך שפירן אסאך בעסער, זיין א נייער מענטש. ווען א מענטש זאל דאס דערהערן, אז אויב ער וואלט משתוקק געווען צו רוחניות איז דעמאלטס וואלט ער געזונט געווארן, און דער מענטש וואלט געזונט געווארן וואלטן אסאך פראבלעמען מסודר געווארן ארום און ארום, אסאך, די דאווענען, די לערנען, די, ס'וואלט געווארן סדר מיט א געוואלד זאכן, א געוואלד זאכן, די ווערטער וואס מיר בעטן איז, דער מענטש זאגט בפירוש, יערב לו ידידותיך מנופת צוף וכל טעם. א מענטש בעט אז ס'זאל אים זיס זיין, א מענטש זאגט אזוי, איך בין, איך בין קראנק, כ'האב ליב גאווה, כ'האב ליב צו זיין א גאנצע דרעלעווע מיט איך ווייס וואס דארט און ס'איז נישט גוט פאר מיר, כ'האב נישט ליב ענווה, כ'האב נישט ליב זיין נחבא אל הכלים, קיינער זאל נישט וויסן, ניין, כ'האב ליב אז די גאנצע שטאט זאל וויסן איך בין באלעבאס, דאס האב איך ליב. דאס האב איך ליב, אבער א מענטש אין א אמת'ע מינוט, בידיד נפש, אין א אמת'ע מינוט, בעט פון די רבונו של עולם יערב לו ידידותיך מנופת צוף וכל טעם, איך וויל אז ס'זאל מיר זיס זיין נאך מער פון אמת'קייט, ושים בליבי אמונה הכנעה וענווה, אלע אמת'ע זאכן, איי איך בין נאכנישט דארט און איך שפיר איך האב נאך א מלחמה לגבי תאווה, איך האב נאך א מלחמה לגבי דעם, דאס בעט איך, איך בעט אז איך זאל משתוקק זיין צו די דברים אמיתיים, דאס, דער מענטש, אלע ווערטער וואס מ'זאגט דא, ווען א מענטש בעט אז עס זאל זיין רפא נא לה, דער דער חולת אהבתך, דער קראנקהייט וואס האט נישט גענוג אהבה, דעמאלס תתחזק ותתרפא, דעמאלס וועט זיין והיתה לה שמחת עולם. די לעצטע שטיקעלע פון ידיד נפש, ווען א מענטש בעט, אז ס'זאל נתגלה ווערן, הגלה נא, ס'זאל נתגלה ווערן, פרוס חביבי עלי סוכת שלומך, דער אייבערשטער זאל שורה זיין אויף די מענטשן, זאגט מען דארטן די ווערטער תאיר ארץ מכבודך, תאיר ארץ מכבודך, ברענגט אזא מין שמחה פאר א מענטשן, די ארץ דאס איז די נישט גוטע חלקים וואס איז דא אינעווייניג אין די מענטשן, ס'איז די מגושם'דיגע חלקים וואס זיי שלעפן אויף די אנדערע וועג, א מענטש. בעט זיך ביי די רבונו של עולם ס'זאל אויפגעלאכטן ווערן, ס'זאל ס'זאל אויפגעלאכטן ווערן די חלק הארץ פון כבוד און גילוי פון די רבונו של עולם, ס'ברענגט אזא אזא גאולה נגילה ונשמחה בך, ס'איז א מורא'דיגע בקשה וואס א מענטש בעט אז ס'זאל ליכטיג ווערן, יעצט ווען א מענטש שטייט פאר שבת איז זייער געשמאק צו זאגן דעם דעם ידיד נפש, ווייל איך קען דאך נישט אריין גיין צו א דאווענען צו א שבת אויב דאס איז קראנק, ווייל איך גיי דאך נישט גארנישט קענען טועם זיין. בעט א מענטש פון די רבונו של עולם העלף מיר על כל פנים פאר דעם שבת אז ס'זאל זיין געזונט און איך זאל משתוקק זיין לקדושה, און דעמאלטס וועט דער אייבערשטער העלפן אז איך זאל קענען אריינעמען די די אלע רפואות וואס ליגט אין א שבת. וואס אינטערסאנט איז, עס איז דעם אויספיר פון דעם גאנצן שיר איז, אז דער תפילה כשלעצמה איז נישט נאר א בקשה אז דער אייבערשטער זאל מאכן א נס מיט אים, נאר אויב א מענטש איז זיך מתבונן אין די תפילה, דורך זאגן די ווערטער ווערט ער אליינס אויסגעהיילט. דאס איז די יסוד הדברים. ס'דא אמאל א מענטש זאגט אזוי, ער דאווענט די רבונו של עולם דאס זאל געשען צו אים, ווי וועט עס די אייבערשטער מאכן? איך ווייס נישט, די אייבערשטער קען אלעס מאכן, אבער די התבוננות אין די ווערטער, און די זיכרון ווי אזוי קרבת אלקים איז אזוי געשמאק, און נאך מער, א מענטש שטייט דאך אין בית אהרן אז א מענטש זאל נעמען דעם שטן, און פון אים זאל א מענטש זען ווי אזוי צו דינען דעם רבונו של עולם, כי ממנו נקח לעבודת אלקים מיינט קוק ווי די יצר הרע ארבעט וועסטו וויסן ווי אזוי צו ארבעטן אין רוחניות, ביי גשמיות ביי עבירות זעסטו דאך אז אביסעלע פון די עבירה לאזט א רושם פון תענוג אין דעם נפש אז ס'איז שפעטער אזוי שווער צו פטור ווערן פון דעם, און נאכאמאל זיך משתוקק און נאכאמאל זיך משתוקק, דאך מדה טובה מרובה, ווען א מענטש איז זיך מתבונן אין די ווערטער פון ידיד נפש און דאס אליינס ברענגט א תשוקה. דאס איז די רפואה, ידיד נפש איז א רפואה פאר דעם נפש. אז ער בעט פון רבונו של עולם פשט איז ער ברענגט ארויס זיין אינערליכע תשוקה צו קדושה, ער בעט תהא קרבתך, ער איז מגלה דעם אמת, דעמאלס האט ער זיך אויסגעהיילט מיט דעם, אוודאי ליגט אויך די סגולה פון די ווערטער און די קבלת התפילות וואס ליגט אין די ווערטער, דאס איז א, יעצט דאס איז א הכנה. דאס איז הכנה אויף שבת. יעצט אוודאי צו קענען זאגן ידיד נפש ווי א איד, דארף מען האבן א גרויסע הכנה, דער רבי זכרונו לברכה פון סטאלין פלעגט אסאך רעדן אז א מענטש דארף לערנען א, פלעגט זאגן אזוי ווי פיר שעה רצופות דארף מען לערנען כדי צו קענען זאגן ידיד נפש אזוי ווי א איד, מען זאל קענען שפעטער זאגן בהראות לה נועם זיוך. נועם זיוך גייט ארויף אויף תורה, א מענטש בעט זיך אזוי זיס, גיב מיר נאך פון דעם, וואס מער א מענטש מאכט א הכנה צו ידיד נפש, עס איז געווען א שפראך ביי צדיקים, מאכן א הכנה צו א ידיד נפש, ווייל אויב א מענטש איז נאך אלץ אינגאנצן קראנק, וועט ער ביי די ידיד נפש נישט שטארק בעטן, ווייל ער האט נישט טועם געווען, זיי טועם פאר דעם קרבת אלוקים, יעצט וועסטו בעטן ביי ידיד נפש, אז דער אייבערשטער זאל דיר באלייכטן נאך און נאך און נאך, און דאס. צוביסלעך מאכט וועכער און וועכער דעם נפש צו קענען נתקרב ווערן צו די רבונו של עולם און קענען מקבל זיין דעם אור פון שבת. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך הרבה להם תורה,